שמואל א', פרק י"ז, אין די היינטיגע מעשה לערנען אונז נאך א מעשה פון א מלחמה וואס שאול און די אידן האבן געהאט, אבער אין די מעשה גייען אונז זען אז דער מנצח, דער גרויסער גיבור פון די מלחמה גייט שוין זיין נישט שאול נאר דוד, הגם שאול נישט קלאר פון די מעשה אז ער האט שוין געקענט דוד, הגם לויט די פריערדיגע מעשה האט ער אים שוין געקענט, דא זעט אויס שפעטער אז ער קען אים נישט, ער פרעגט זיך נאך ווער ער איז. מצד שני שטייט אין די מעשה אז דוד פלעגט גיין אביסל ביי שאול אביסל אינדערהיים, איז דאס א גרויסע צריך עיון צו מיישב זיין פונקטליך די סדר פון די צוויי מעשות. על כל פנים דאס איז די מעשה פון דוד מיט גוליית. לאמיר דערציילן די מעשה אזוי ווי ס'שטייט. די פלשתים האבן צוזאמגענומען זייער מחנה אין א מלחמה אין א פלאץ וואס הייסט שוכה. די אידן האבן זיך צוזאמגענומען פארקעגן זיי ביי עמק האלה קעגנאיבער צוויי בערג איינע נעבן די צווייטע אזוי ווי אין די פריערדיגע מעשה ביי יונתן זיי האבן געזען געווען אזא סדר די איינע מחנה אויף איין בארג די אנדערע מחנה אויפן אנדערע בארג. יעצט צווישן די צוויי בערג קומט ארויס א מענטש רופט אים איש הביניים דער מיטל מענטש דער מענטש פון צד פלשתים, ער הייסט גוליית, ער קומט פון גת, און ער איז מורא'דיג גרויס, האט א גרויסן כובע אויף זיין קאפ, א גרויסע פאנצער, גרויסע שפיז, א גרויסע שווערד, שטייט פאר דעם גייט איינער מיט א שטייט האלט א פאנצער פאר אים, אלעס ריזיג, געווען א ריז, און ער גייט מיט די גאנצע גבורה, און ער שרייט, שרייט צו די אידן, ער שרייט צו מערכות ישראל, צו די אידישע שורות. און ער זאגט זיי, וואס גייט, לא, אנשטאטס ענק זאלן מאכן מלחמה עטס זענטס עבדים פאר שאול עטס קענטס ארבעטן פאר אים, איך בין איין פלשתי, לאמיר זעהן עטס וועלטס ענק אויס איין מענטש זאל ער קומען קעגן מיר און לאמיר זעהן אויב ער וועט מיך מנצח זיין און אונז זיין ענקע קנעכט אויב פארקערט וועלן אונז ענק זיין אונזער קנעכט אנשטאטס יעדער איינער זאל זיך לוחם זיין מאכן איין מענטש איינס קעגן די צווייטע א דועל ווער ס'וועט געווינען וועט געווינען יעצט דער שאול און די אידן האבן זיך מורא'דיג מורא געהאט, זעהט אויס אז האבן נישט געהאט קיין איין איינער, אפשר מיט א גרויסע רבים האבן זיי געטראכט זיי קענען מנצח זיין די פלשתים, אבער איינער קעגן די גוליית האבן נישט געהאט קיינער זאל קענען גיין קעגן אים. יעצט קאט סין, לאמיר צוריק גיין צו דוד, ס'איז געווען דוד, ער איז געווען אין בית לחם, ס'איז געווען זיין טאטע ישי געהאט אכט קינדער, און דריי פון זיינע עלטערע קינדער זענען געווען די עלטערע קינדער אליאב, אבינדב, שמה, זיי זענען געווען שוין גרויס און געגאנגען אין מלחמה מיט שאול, דוד איז געווען א קליינער, ער איז געבליבן אינדערהיים, ער האט געוואטשט די שאף. פון זיין טאטע, יעצט אין די צייט וואס דער פלשתי פערציג טעג איז ער אזוי געקומען אין די פרי געגעבן זיין טשעלענדזש פאר די אידן, ביז דערווייל זאגט ישי פאר דוד ער זאל גיין אויסטשעקן זיינע ברידער זיי ברענגען אביסל צו עסן, ברענגען פאר די שר, שר הצבא דארט צו עסן, צוריק ברענגען נייעס פון זיי, און אזוי כך הוה, איז שאול, יא דוד המלך אויפגעשטאנען אין די פרי, איך זאג דוד המלך, דוד איז אויפגעשטאנען אין די פרי, האט אפגעלאזט די צאן ביי א שומר, נאך עפעס אנדערע שומר, און געגאנגען צום פעלד פון די מלחמה. ער קומט נעבן די מלחמה האט ער איבערגעלאזט זיינע כלים ס'הייסט די זאכן וואס ער האט געברענגט לכאורה אויך נאנט ער איז אריינגעגאנגען אינגאנצן וירץ המערכה ממש נאנט צו די מלחמה נישט נאר אזוי פון דערווייטענס דארט וואו ס'איז אפשר געווען אזא דראפ אף וואו מען קען אפדראפן אפיציעל זאכן נאר ער איז אריינגעגאנגען ממש און האט אנגעהויבן צו שמועסן מיט זיינע ברודערס וואס טוט זיך אינצווישן האט ער געהערט די טשאלענדזש פון גלית פון יענע אינדערפרי וואס ער קומט און ער זאגט דאס און די עולם האט זיך אלץ א יעדע אינדערפרי ווען ס'איז געקומען גלית האט די עולם זיך צעלאפן און זיך דערשראקן. און זיי האבן געהערט דא דוד הערט וואס זיי זאגן אז אונז האבן אזוי מורא דער מענטש איז אונז מחרף את ישראל ער פארשעמט אונז און דער מלך האט צוגעזאגט אז דער וואס וועט אים מנצח זיין וועט אים רייך מאכן ער וועט אים געבן זיין טאכטער פאר א כלה און זיין טאטע'ס שטוב וועט ער מאכן חפשי ער וועט נישט דארפן צאלן קיין טעקס ער וועט געבן א גרויסע פרייז פאר דער וואס וועט מנצח זיין און דוד האט געפרעגט די מענטשן נו וואס גייט מען טון ווען איינער גייט מנצח זיין גלית און זיי האבן געענטפערט דאס אויף צוויי מאל האט ער זיי געפרעגט מאכט זיכער אז דאס וואס זיי זאגן טאקע און דוד זאגט וואס הייסט פארוואס טוט עס קיינער נישט ווער ווער איז דער פלישתי וואס איז חרף פארשעמט מערכות אלקים חיים די אייבערשטערס מיליטער איז אליאב מיט זיינע ברידער געווארן ברויגז וואס דוד הייבט זיך אן אריינצומישן אין מלחמה זאגט וואס קומסטו דא האסט אויף וועם האסט אפגעלאזט די ביסל צאן וואס אונז דארפסטו דארט וואטשן ס'איז געקומען דא עפעס אזוי, און דוד האט אים גענפערט, נישט קלאר וואס ער זאגט אים, וואס האב איך געטון, איך האב סתם גערעדט, וואס דיין גאנצע זאך, אנדערע פשט, דוד האט פארשטאנען אז יא, ס'איז טאקע זיין דזשאב עס צו טון, על כל פנים אינצווישן וואס דוד הייבט אן צו מאכן א רעש, ער זאגט, וואס הייסט, פארוואס, ווער איז דער פלישתי, ער הייבט, ער רעדט אזוי קעגן אים, האט ס'איז אנגעקומען די ווארט צו שאול, שאול האט געהערט אז דוד זאגט אז ער וויל עפעס טון, איז געקומען דוד, האט מען געברענגט צו שאול, דוד זאגט, לאמיר זיך נישט דערשרעקן, אל יפול לב אדם עליו, איך וועל גיין, איך וועל זיך שלאגן מיט דעם פלישתי. און וואס זאגט שאול? דו קענסט דאס נישט גיין שלאגן מיט דעם פלישתי, ביסט דאך א קליינער, ביסט דאך א נער, דער איז איש מלחמה מנעוריו, ער האט זיך צוגעוואוינט, ער איז פרעקטיסט, ער קען. דוד זאגט צו שאול, נו, איך בין געווען א רועה, ס'איז געקומען א לייב, ס'איז געקומען א בער צו די שאף, און ס'האט געוואלט אוועקנעמען א, אוועקנעמען א שעפעלע פון די סטאדע, און איך האב עס געגאנגען, איך האב עס נאכגעלאפן, איך האב זיך געשלאגן מיט אים, נו, אויב איך קען זיך שלאגן מיט א בער, קען איך זיך שלאגן מיט דעם פלישתי אויכעט. פארוואס קען איך זיך שלאגן? ס'הייסט די אייבערשטער האט געהאלפן מיט א בער, קען די אייבערשטער העלפן מיט דעם פלישתי, נישט קיין סאך מער פון א בער, די זעלבע זאך. שוין, שאול האט געזען אז ער האלט דערביי, ער האט די בטחון, האט די קוראדזש, זאגט ער גיי, די אייבערשטער זאל זיין מיט דיר. האט אים אנגעטון זיין פאנצער, שאול'ס פאנצער, שאול'ס לבושים, שאול'ס בגדי מלחמה, פרובירט צו גיין מיט דעם, דוד האט געזאגט, ניין, איך קען נישט גיין מיט דעם, ס'איז נישט מיין סייז, נישט צוגעוואוינט צו דעם, טאקע נישט געווען צוגעוואוינט צו מלחמה, אבער ער האט געהאט די בטחון אז אזוי ווי די אייבערשטער האט אים געהאלפן מיט די שאף וועט ער אים העלפן דא. איז דוד האט עס אפגעלאזט, האט זיך וואס האט ער געטון, גענומען פינף קליינע שיינע שטיינער, חלקי אבנים, דאס הייסט שארפע שטיינער, כאילו אויסגעגלאטע שטיינער, האט אריינגעלייגט אין זיין רועה בעג, ער האט געהאט אזא בעג וואס רועה א רועה גייט, און א קלע, א קלע הייסט אזא סלינג שאט יא, און ער גייט און די פלשתי קומט ארויס מיט זיין גאנצע פראכט מיט די פאנצער און אלעס, און ער זעט אז קעגן אים גייט א יונגל א רועה, ער איז געווארן זייער אויפגערעגט, די גאנצע זאך איז דאך געווען ארום כבוד דא יא, מען פארשעמט זיך איינער די צווייטע, זאגט איך בין עפעס א הונט, דו קומסט מיר מיט שטעקענעס, איך האב געזאגט א ערנסטע זאך א מלחמה. קום אהער און נענטער, איך וועל דיר געבן, איך וועל דיך, איך וועל דיך הרג'ענען דיין פלייש וועלן די פייגלעך עסן. און דוד האט אים געענטפערט, האט זיך דערשראקן און געזאגט, יא יא, דו האסט א גרויסע שווערד און די אלע זאכן, וואס האב איך? איך האב דער אייבערשטער, דיך, כ'וועל קומען צו דיך, און פארקערט, די, דיינע, דיך מיט דיינע גאנצע מחנה גייען זיין מאכל לעוף השמים. און דעמאלס וועט יעדער איינער וויסן אז ווער פירט מלחמה איז נישט דער וואס האט א גרעסערע שווערד, נאר דער וואס האט די אייבערשטער. ווי די פלישתי הייבט אן צו קומען, דוד האט גענומען זיינע שטיינער, א ווארף אריין אין זיין שטערן, און דארט זעט אויס איז נישט געווען קיין פאנצער, איז ער אראפגעפאלן פראנט פון אים, און דוד קומט נאך נענטער, ער האט גענומען זיין אייגענע שווערד, אים געהארגעט דערמיט. און אזוי איז טאקע געווען, אזוי ווי די פלישתי האט געזאגט, אז דאס גייט זיין די מבחן פון די מלחמה, די פלישתים האבן געזען אז זייער גיבור איז אראפגעפאלן, האבן זיי אלע אנטלאפן, די אידן האבן נאכגעלאפן די פלישתים, וישוסו את מחניהם, זיי האבן גענומען פון זיי און אזוי ווייטער. ביז דערווייל דוד האט גענומען די קאפ פון דעם גלית און געברענגט אין ירושלים און גענומען די כלים די חרב און אזוי ווייטער געלייגט אין אוהל און שאול האט געזען דוד קומט און געפרעגט פאר אבנר ווער איז דאס האט אבנר געזאגט איך ווייס נישט האט ער געזאגט פרעג אויס ווער עס איז און ווען דוד איז צוריק געקומען האט מען געפרעגט האט ער געזאגט איך בין בן ישי זיי האבן גערעדט דאס איז א שווערע פייער שטיקל ווייל לכאורה האט ער שוין געקענט דוד אבער שוין.